היינטיגע פרשה זעהט אויס אינגאנצן א השלמה צו סיי צו די פריערדיגע פרשה וואס מ'האט געלערנט איינס פאר קדושים דאס הייסט פרק י ז וואס איז געלערנט אין פרשת אחרי מות די עריות דא שטייט דא געשטאנען די איסור פון עריות און פון מולך צוויי זאכן וואס איז געשטאנען זיי האבן גערעדט וואס קומט אריין מולך דארט אבער דא שטייט אויך מולך און עריות אין איין אין איין המשך אין איין פרק און סיי צו א המשך פון פריער קדושים תהיו די סיום וואס פירט דא אויס איז אויך והייתם לי קדושים כי קדוש אני זעהט אויס אז ס'איז אזווי א עפעס א קאנעקשאן פון די ביידע פריערדיגע פרקים וואס האבן געלערנט איז דא לייגט ער צו פרטים און ער גיבט צו זאכן איז וואס גיבט ער צו איז בעיקר אזוי קודם כל ווייל איין גרויסע פרשה פון המולך בעיקר וואס ער גיבט צו איז די עונש פון די איינער וואס גיבט מזרעו למולך פריער האבן מיר גערעדט סתם אז עס איז נישט קיין גוטע זאך דא שטייט זייער באריכות עניוואן בין ישראל בין א גר וואס האט געגעבן מזרעו למולך באקומען סקילה און נישט נאר סקילה ער גייט באקומען כרת ס'הייסט ס'איז א גאנץ באיש ההוא, און שטייט אויך וואס אויב די עולם וועט נישט געבן סקילה, וועט ער באקומען כרת, ס'הייסט זאלסט נישט מיינען ער וועט זיך ארויסדרייען די בית דין וועט פארגעסן צו האבן קיין סקילה, וועט גארנישט זיין, די אייבערשטער וועט שוין ושמתי אני את פני, וועט באקומען כרת, נישט נאר אים נאר יעדע איינער, דאס איז דאס איז איין איין זאך, נאכדעם חוץ פון מולך שטייט אויך אוב וידעוני, עס שטייט חזר'ט ער איבער נאכאמאל סוף פרשה חזר'ט ער נאכאמאל איבער. אז מען באקומט א עונש פאר מאכן אוב וידעוני, ס'איז שוין געשטאנען אין פריערדיגע פרשת קדושים אויך אז מען זאל נישט מאכן אוב וידעוני, ווייטער דאס איז סארט עבודה זרה, אפשר האט עס אויך צוטון מיט עפעס סארט עריות, פשט איז אבער די עיקר א סארט עבודה זרה, ווייטער מען באקומט כרת פאר דעם, און ער פירט אויס דא והתקדשתם והייתם קדושים ושמרתם את חוקותי ועשיתם אותם אני השם מקדשכם, דאס איז ווייטער א חלק פון קדושה, קדושה מיינט מען זאל נישט גיין אין דרכי עבודה זרה, מען זאל נישט טון קיין מולך וואס איז אויך אזוי א רציחה אבער עס איז אויך א סארט עבודה זרה. יעצט, נאכדעם, ס'איז שווער צו פארשטיין פונקטליך ווי דאס הייבט זיך אן, שטייט כי איש איש, ס'איז עפעס אזוי ווי א התחלה, דאס איז די המשך פון פרשת עריות, פריער איז געשטאנען די איסורים, און דא שטייט די עונשים, הגם מען דארף מדייק זיין פונקטליך צו עס שטייט אלעס די זעלבע אדער אנדערש, אבער פריער איז געשטאנען די איסורים, שטייט די עונשים, די ערשטע זאך ס'הייבט זיך אן איש יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, דאס איז א אינטערעסאנטע זאך. וואס האבן געלערנט פאריאר ביי די פרשה פון עריות אז ס'קען זיין אז אין א געוויסע זין אלע עריות זענען א געוויסע סארט קילל, ס'הייסט קילל מיינט פארשוועכן אביו ואמו, מ'לערנט ערות אביך פון דעם איז די שורש פון אלע עריות, אפשר איז דאס דער שייכות, אבער באופן כללי אויך האבן געלערנט פריער אז מ'דארף מכבד זיין איש אמו ואביו תיראו איז געווען די ערשטע הלכה אין פרשת קדושים איז דא שטייט די עונש ווער ס'איז מקלל אביו ואמו וואס דאס איז די גרעסטע הפך הכבוד, דאס באקומען מיתה און ווער ס'איז מדייק אין די אלע מיתות שטייט נאך די מיתה שטייט דמיו בו ס'הייסט אביו ואמו קילל דמיו דאס הייסט זאלסט נישט מיינען אז סתם מ'הרג'עט אים מ'זאל וויסן פארוואס מ'הרג'עט אים ער געבט די טעם זעלבע זאך איינער ס'איז נואף אשת איש דאס דארף דארף נישט אפשר שרייבן די טעם ס'איז פשוט באקומט מיתה איש ישכב את אשת אביו ווייטער שטייט ערות אביו גלה מות יומתו שניהם דמיהם בם דמיהם בם טייטש פשטות הייסט איז אליין שולדיג זיי געשטארבן דמים דמים מיינט אלעמאל ווער ס'איז שולדיג על הדם אזוי ווי דמים אין לו דמים לו איז דא שטייט דמיהם בם ער איז אליין שולדיג האט אליינס געטון א עבירה וואס איז חייב מיתה און האט געוואוסט בהתראה צו וואס ווייסט זעלבע זאך איז זכר זעלבע זאך אשה ואת אמה שטייט דאס באקומט שוין שריפה ולא תהיה זמה בתוככם נאך א לשון וואס מ'דארף מדייק זיין וואס די חילוק א בהמה מות יומת ואת הבהמה תהרוגו ביי בהמה שטייט נישט דמיהם בם גם ביי די צווייטע מאל שטייט ביי אישה והרגת את האישה ואת הבהמה דמיהם בם איך ווייס נישט אויב ס'מיינט אויך די בהמה אבער די בהמה נישט קיין נישט קיין מענטש מ'דארף נישט אמת'ן לערנט מען געווענטליך אז די בהמה סתם ווייל נישט זאל נישט זיין קיין בושה דארף מען מעיין זיין זעלבע זאך את אחותו דאס שטייט א נייע זאך חסד הוא פריער נישט געשטאנען פונקט נאך די לשון פון ונכרתו יעצט פין איז עד כאן די זאכן וואס באקומט מיתה בידי ש מיתה מיתת בית דין יעצט דא זאכן וואס באקומט נישט קיין מיתת בית דין נאר כרת ס'הייסט אחותו באקומט כרת זעלבע זאך נידה שטייט אויך א גאנצע טעם איז וגילה את ערותה והיא גילתה ונכרתו שניהם זעלבע זאך אחות אמו אחות אביו דודתו אשת אחיו די אלע און דעם שטייט אויך נידה די אלע זענען אדער שטייט ונכרתו אדער ערירים דארף מען מעיין זיין צו ס'איז ממש די זעלבע זאך אפשר איז נישט די זעלבע זאך פשט אויב ס'א חילוק אבער די באקומען נישט מיתה בידי אדם נאר בידי שמים און אויך אינטערעסאנט ס'שטייט נישט אויף דעם די טעם נאך די עונש שטייט פאר קודם שטייט די טעם און נאכדעם די עונש, אינטערעסאנט פארוואס ביי די עונשים בידי אדם שטייט קודם די עונש נאכדעם כאילו די טעם כי ערות אביו גילה וואטעווער, און ביי די עונשים בידי שמיים שטייט קודם וואס א שלעכטע זאך געטוהן און נאכדעם וואס געשעהט, דאס איז א אינטערעסאנטע רידל צו טראכטן וואס די פשט פון דעם, ס'איז דא כרת און ס'איז דא ערירי דאס זענען צוויי זאכן וואס מ'קען מעיין אז ס'איז די זעלבע זאך נישט, נאכדעם איז דא א סיום מ'קען עס רופן א אויספיר פאר די גאנצע פרשת קדושים אחרי די אלע דריי פרשיות צוזאמען, אפשר אויף דעם יחוס שטימט עס אויף דעם, אבער שטייט ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי, און דעמאלטס איז זיין לא תקיא אתכם הארץ אזוי ווי עס איז געשטאנען אין סוף פרשת אחרי, מען זאל נישט גיין בחוקת הגוי, פארוואס? ווען דער אייבערשטער זאגט ווייל איך האב ענק געזאגט אתם תירשו את אדמתכם פארוואס? זיי די גוים האבן געטוהן די רשעות די עבירות האבן זיי געטוהן טאקע וועגן דעם פארלירן זיי זאלסטו וויסן אז דו באקומסט עס כאילו בתנאי אז עס זאל נישט זיין דאס הייסט אשר הבדלתי אתכם מן העמים און דא גייט ער שוין צוריק אפילו ביז פרשת שמיני והבדלתם בין הבהמה הטהורה ובין העוף הטמא ולא תשקצו את נפשותיכם בעוף בבהמה ובעוף און זיין קדושים, דאס הייסט אלע זאכן וואס מיר האבן געלערנט ביז יעצט בעיסיקלי, און אלע סארט קדושות, נאר קדושת ישראל זענען מיוחד פאר אידן אז זיי עסן נישט קיין טרייף, קיין בהמות טמאות, קיין עוף טהור טמא, און זענען נזהר ביי עריות, זענען נזהר פון עבודה זרה, נאכדעם איז דא איין פסוק וואס לכאורה קומט נישט אריין, ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידעוני אויכעט מות יומתו דמיהם בם, דאס איז וואלט מער געפאסט פריער, דארף מען פארשטיין וואס ער טוט דא, נאכן סיום שטייט שוין ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי.